ס'איז היינט זונטאג פרשת שמיני דא אין אמעריקע, אין ארץ ישראל איז שוין תזריע, תזריע מצורע אינאיינעם, אבער איך וויל רעדן יעצט פון דא שמיני, יעצט בערך איינס צוואַנציק איינס דרייסיג איז דא א מורא'דיגע סצענע אין לי עוועניו, כ'ווייסעך נחום ראזענבערג איז משוגע, ס'איז ליגנט, ס'איז נישט דא קיין מאלעסטינג, ער זיצט און חלומ'ט ביינאכט און טראכט פון שמוציגע זאכן, קומט ער ארויס דערמיט בייטאג, ער איז א פילטי מיינד, עטס ווייסט, דאס אלעס שטותים וואס מען האט ענק פראבירט אייביג איינצורעדן, דאס קומט שוין פיינעלי ארויס וואסערע א בלאפערס איר זענט געווען אלע יארן. באט עניוועי, ס'איז שוין נישט וויכטיג יעצט. איז דא די מעשה אזוי, אויף פלאשינג עוועניו קארנער לי, איז דא יעצט א מעשה מיט א יונגל, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען, ווייל א וויקטים טאר מען נישט זאגן, און מען האט אריין גענומען זיין קינד, בערך א זיבן אכט יעריג קינד, מען האט אים אריין גענומען אין א קאר, און מען האט אים מאלעסטעט, ס'געשעט נישט מאלעסטינג, ניין, דאס איז נאר אויף די לבנה געשעט דאס, נאר נעבעך ביטערליך מאלעסטעט, ס'געווען א נס פון הימל אז די באס דרייווער פון תשב"ר, דאס איז די בני יואל דאכט זיך מיר, כ'ווייס נישט פונקטליך צו וועם זיי געהערן, אבער די באס דרייווער האט אלעס געזעהן, נאכדעם האט מען ארויס געשטעלט דאס קינד, נאכדעם ווען זיי ענדיגן די חזירים ווארפן זיי ארויס דאס קינד, אזוי האט דאך ברוך מרדכי ארור המן אויך געטון, ער האט אפילו נישט צוריק געטראגן דאס יונגעל פונעם פארק, דאס זעלבע דא אויך, ער האט אים מאלעסטעט אינמיטן די שטאט, ווען ס'איז געווען ברוך מרדכי'ס קעיס האט מען געפרעגט, די לויער האט געפרעגט, ווי קענסטו זאגן ער האט דיך מאלעסטעט אויף איין און פופציגסטע גאס, און. ניו יוטרעכט, דאס איז דאך די ביזיסטע גאס וואס איז דא. ער כאפט נישט די חזירים קענען נעמען אויף לי עוועניו צו אויף די איין און פופציגסטע גאס, אויסטון א קינד אין די קאר נאקעט, און טון מיט דעם כל דבר אסור, און נאכדעם ווארפט ער אים ארויס אין די גאס. טאמער ער איז נאך א גוטער ציט ער אים ארויף די הויזן, טאמער נישט לאט ער מיט די נאקעטע הויזן. און דער דרייווער פון תשב"ר האט עס אלעס צוגעזען, און די פאליס זענען דא, יעדער קען יעצט גיין זען וואס דארט טוט זיך, א גאנצע סצענע, מען האט שוין אריינגענומען דאס קינד, און מען האט אריינגענומען די פאליס, יעצט וועל איך ענק זאגן ווי אזוי עס וועט זיך אויסלאזן. טאמער איז עס א היימישער חזר, די שומרים איז שוין פארמישט זיי דרייען זיך שוין, טאמער איז עס א היימישער חזר וועט מען עס ריינוואשן מ'עט סטראשען דעם טאטן מ'עט אים זאגן אהער מיט אהין דו האסט נישט קיין רעכט דאס צו טוהן און עס הייסט מסירה און טאמער עס איז א גוי דארף מען מאכן א גאנצע זאך מען האט אים מען האט מען האט מאלעסטעט א קינד. העי וואס א חילוק צו א גוי טוט עס צו ברוך מרדכי טוט עס צו ס'טוט עס א רעביש קינד אונז האבמיר יעצט איינער פון די חשובסטע רעבישע רבנים'ס א קינד וואס האט מאלעסטעט אלס ראש ישיבה האט ער מאלעסטעט בחורים און ער האט צו באצאלט אויף זיין קרעדיט קארד פאר טערעפי אבער ס'העלפט נישט ס'איז נישט גוט צוויי דריי חדשים איז ער אנטלאפן ער האט עוקר געווען אים. האט מען געגעבן א טיפ פון די אינסייד אז ער זאל לויפן, זארג דיך נישט, מ'עט אים נאכלויפן, מ'עט אים מיד מאכן. אבער דאס איז וואס די שומרים זענען, זענען קרוקס, זענען פארברעכער ערשטע דעגראד. אבער אין אמת'ן אריין רבותי, לאכטס ענק אויס פון דעם, ס'איז גארנישט. קודם יעדער האט גענוג קינדער, ס'איז דא א מעשה אין די גמרא אז מ'איז געלאפן ביי א פייס ווער ס'זאל כאפן דארטן ביים בית המקדש עפעס אן עבודה, זיך געגאנגען איינער האט געזעהן אז יענער גיי לויפט שנעלער האט ער גענומען א מעסער האט אים אפגעשטאכן געקומען דער טאטע און האט אנגעהויבן צו דרש'ענען צו וויבאלד ער איז נאך מפרפר ער שאקלט זיך נאך צו ס'איז טומאת כלים צו נישט זאגט דער מהרש"א קינדער האבן זיי געהאט גענוג און מעסערס טהור האבן זיי נישט געהאט גענוג איז געווען א גאנצע ענין צו וויבאלד ס'איז מפרפר צו ס'איז נאך כשר דער מעסער צו נישט צו ס'איז טמא געווארן צו נישט קינדער האבן דאך אונז גאלאר כלחוך השור את ירק השדה די אלע פרויען שרייען דאך אויס שוין צופיל איך קען עס נישט פארטראגן. יעדער האט דאך אויפן עוורידזש אן אכט און צען קינדער, סאו קינדער האמער גענוג, דאס איז נישט קיין פראבלעם, אפ'הרג'ען נאך א קינד וועט זיין נאך א קינד טויט, דער עיקר איז צו דער מעסער, דער שפיז, וואס יענער האט אריינגעשטאכן, צו דאס איז טהור צו דאס איז טמא, ביים בית המקדש איז אויך געזאגט ווען מ'האט אים דן געווען צו מפרפר, עס וואקעלט זיך נאך צו ס'איז טהור צו ס'איז טמא דער מעסער, צו די ערוה וואס יענער האט ארויסגעשטעקט ווי א שפיז אה צו הרג'ען א קינד, צו דאס איז א טהור'ע ערוה צו א טמא'נע. צו ס'הייסט טייטלבוים, צו ס'הייסט כץ, זישע כצ'ס משפחה, צו ס'הייסט ראזענבערג, דוד ראזענבערג'ס משפחה, און צו ס'הייסט פיליפ, דעמאלטס איז עס א טהור'ע מעסער, ער זאל שטעכן אין יעדן קינד אריין, א כפרה אויפ'ן קינד. אבער טאמער ס'איז אן אנדערער, אה, דעמאלטס וועט מען זיך נעמען, טאמער ס'זאל זיין א גוי, הי, ער האט מאלעסטערט א דאס קינד ווערט די זעלבע קראנקע משוגע אויף א גאנץ לעבן, צו א גוי האט עס אים געטון, צו א איד האט עס אים געטון, צו א טהור'ע מעסער האט עס אים געטון, צו א טהור'ע שפיז האט עס אים געטון, צו א טמא'נער מעסער, צו א טמא'נער שפיז האט עס אים געטון. סאו רבותי, די דזשאוק איז אן יו. ווען איך האב ענק געבעטן מען דארף טון האט עטס נישט געטון, היינט האט עטס נאך יעצט א וויקטעם, וואטש ענד סי, אבער איך זעה ס'איז זייער שטיל, איך דריי מיך דא אין די גאס, לכאו' האט עס געטון א רבי'נס א זון אדער א רב'ס א זון אדער א משב'ס א שבת איד, אבער א איד וואס האט אפאר טאלער, ווייל ווען נישט וואלט שוין דא געווען א איבערקערעניש אין די גאס, ס'איז עפעס צו שטיל אדורך. יעצט איז דא דא נאך א זאך, כ'האב אייך שוין געזאגט די אלע וואס זיי לערנען זיך אליינס צו זיין דאקטוירים, ס'איז דא דא יעצט א קעיס פון א פארפאלק וואס האבן חתונה געהאט, זיי ברויכן ביידע העלפ, יעדער האט אישוס, איז געווען איינער דא אין ווילימסבורג איז ער איינגעשטאנען, ביי איינעם וואס סופאוזינגלי איז א טערעפיסט אזוי ווי נחמיה וועבערמאן, און למעשה הער איך אז ער האט א גאנץ יום טוב איז ער געשלאפן דער טערעפיסט אין איין בעט מיט דעם יונגערמאן, מיט א אכצן יעריגן יונגערמאן, איך זאג ענק רבותי איטס אלל אפ טו יו, יו וואנט איט דיס וועי, איף יו דאנט קעיר נידער דו איי. אזוי גייט עס, מען קען אים גארנישט טוהן ווייל ער איז העכער אכצן, קאנסענט, ער הייסט זיין גאדפאדער, און ער איז א אומגעלומפערטער אנלייסענסד טערעפיסט. און זיי נעמען אדווענטידזש פון די אלע קראנקע. יעצט כ'וועל רעדן שפעטער וועט איר הערן אז דער אידען פאלאס איז געווען אפען דעם לעצטן טאג אחרון של פסח פאר א גוי'אישע חתונה מיט חמץ אום פסח מיט אלעם. האב איך נאכגעפרעגט זיך איבעראל צו ס'איז דא אזא מציאות אז דער בעל המכשיר ווייסט פון דעם און ס'איז ביי אים אקעי. בקיצור כ'האב געמאכט אסאך האומווארק איר וועט באלד הערן ווי איך קאמפלעין אבער יעצט וויל איך ענק זאגן מ'האט יעצט געטראפן דעם משגיח. יא איך קען נישט מיט אים רעדן ווייל איך בין דאך אין חרם אבער כ'גיי עס איינער זאל מיט אים רעדן. הער איך אז ער הייסט ראזענבערגער, ער איז אן אייניקל פונעם סוליצער, און ער גייט מיט אלע שמונה בגדים אפילו אין די וואך, יא, ער איז א אן איידעם ביי א איד וואס ער הייסט ר' חיים לאזער מייזעלס, דער באקאנטער חיים לאזער מייזעלס, דער מיט די שחיטה, עדה חרדית, געפארן, געקומען, נאכדעם איז ער געווארן. דא אין טא ביי דעם שור הבר איז ער געווארן, ער האט איבערגעלאזט ארץ ישראל, ער איז געווארן דעם שור הבר, איז ער געווארן דארטן דער גאנצער מכשיר, דארט ווי ווייסמאנדל האט מיך עס אריינגעלאזט בודק זיין די מקווה פאר די שוחטים, ס'גוט, בקיצור ער איז ביי אים אן איידעם. ער האט זיכער געפרעגט יענעם ער זאל אים פרעגן דעם בעל מכשיר וואס דא גייט פאר, וויאזוי פארדינגט מען אויף פסח, חמץ אום פסח, און בכלל ווי פארדינגט מען פאר יום טוב, פאר שבת, האט ער געזאגט אזוי. דארפסט דיך אויסלערנען איין זאך, א מענטש, א איד, מעג פארדינגען אפילו א חתונה זאל, ס'איז נישט קיין חילוק צו ס'איז שבת, צו ס'איז יום טוב, צו ס'איז פסח, צו נישט, ספעשעלי ווען ער איז וויליג צו באצאלן די פרייז וויפיל מען בעט, מען בעט דא א ריזיגע פרייז, ס'זאל זיך לוינען, ס'זאל זיך לוינען צו זאגן פארן אייבערשטן איך מוז עס טון ווייל איך בין אן אונס, ס'איז צופיל געלט, ממילא אז מען רענט עס פאר יענעם אויס מעג מען טון וואס מען וויל, אפילו חמץ אום פסח, חמץ שעבר עליו הפסח, ס'איז אלעס אין דער ארדענונג. זאגט אים יענער, די קינדער זעען דאך אבער צו די נישט צניעות'דיגע זאכן וואס ס'גייט פאר, זאגט ער, זאג די מאמעס פון די קינדער אז זאלן נישט לאזן די קינדער וואטשן, זאל צומאכן די קורטענס, און זאל זיי האלטן אינדערהיים, און זאל נישט לאזן ארויסקוקן פון די ווינדאו, זאגט ער, ס'איז דזשאסט טו בעד, מענטשן באצאלן די פרייז, און יעדער קען קומען אנגעטון וויאזוי ער וויל, די גאס איז קיינער נישט באלעבאס, אינטערעסאנט אויפ'ן עירוב זענען זיי יא באלעבאס.

קוואל, איך נעם נישט קיין אחריות, איך נעם זעכצן א האלב דיסקלעימערס, ער האט געזאגט אזוי, מאני טאלקס טודעי, פאר געלט קען מען האלטן אפן וועדינג האלס, מען קען טון וואס מען וויל, און ער האט עס געזאגט, עס איז געווען נאך צוויי מענטשן וואס האבן עס געהערט, וואס זענען געווען אלע העכער די בר מצוה, וואס זיי זאגן עדות. יעצט איז די שאלה איז צו פאר געלט מעג מען געבן טרייפות אויך, עס זעט אויס אז יא, יעצט איז די שאלה איז וואס טאר מען היינט נישט טון. און וויפיל איז די פרייז פון דעם געלט? פאר איינעם איז עס אפשר צען דאלער אויך, ניין? און וויל איך ענק זאגן, אויב דאס איז אונזער חינוך וואס מ'האט אונז אויסגעלערנט, לאמיך ענק עפעס זאגן. דאס געלט פון מדינת ישראל וואס מ'נעמט פאר חינוך איז שוין נישט אזוי טרייפה ווי אונזער געלט. דאס געלט איז פול מיט זנות, פול מיט חילול שבת, פול מיט חמץ אום פסח, און דער איד געט א שיינעם טשעק און אויף דעם קען ער טון וואס ער וויל. סאו האו אבאוט איט אז די מדינה'ס געלט, סוף כל סוף ס'איז א מדינה, זיי נעמען גרויסע מיסים, פופציג פראצענט גייט אראפ פון די וועידזשעס, און אויף דעם האלט מען אויס א חינוך, און ס'איז נישט אזוי ווי אמאל וואס מ'האט געכאפט קינדער, די אצ"ל, מפ"ם, מפא"י, לח"י, יעדער האט געוואלט כאפן זיינע קינדער, איז געווען א תקנה מ'זאל נישט נעמען קיין געלט. ס'איז שוין היינט געווארן אן עסטעבלישט מדינה, האסט א פראבלעם מיט די מדינה, ס'איז עבודה זרה, חילול שבת איז זעלבע זאך. חילול שבת איז עבודה זרה, און צו גיין פאר די געי מערידזש איז עבודה זרה, דאס אלעס וואס אונז טוהמער איז די זעלבע עבודה זרה, נאר וואס דאס טוט יענער און דאס טוה איך, כ'האב שוין אמאל געזאגט, דער דעת זקנים בעלי תוספות פרעגט א קשיא, אז טאמער אברהם אבינו האט מורא געהאט אז זיי זאלן אים הרג'נען ווייל זיי וועלן נעמען שרה'ן, און פארוואס רציחה איז ווייניגער ווי אשת איש? פארוואס זאלן זיי אויף אשת איש מורא האבן זיי וועלן אים הרג'ענען און פאר רציחה זאלן זיי נישט מורא האבן? זאגט דער דעת זקנים בעלי התוס' צוויי תירוצים, איינס איז ווייל דא יעדעס מאל ווען ער וואוינט מיט איר איז עס נאך אן עבירה רציחה נאר איינמאל, און דאס צווייטע איז ווייל דא וואוינט ער מיט איר און רציחה הייסט ער א באדינער א קנעכט זאל עס טוהן. פילט ער נישט אזוי גילטי. דאס זעלבע דא אויך, אונז פילן מיר זייער גילטי יא ארץ ישראל, מען נעמט געלט מדינות מדינות, טרייפות, שבת חילול שבת, מען גראבט טויטע, אונז טוהן מיר אלץ די זעלבע זאכן, נאר דאס טוט יענער שרייסטו און דאס טוסטו, האלטסטו דעם פיסק פארשטאפט, כן יאבדו כל אויביך השם אלע רבנים זאלן אונטערגיין. ווייל זיי האבן זיך געהאלטן דעם פיסק פארשטאפט, זיי האבן אויך געדארפט זיך אננעמען פאר כבוד שמים. אונז זעמיר די גרעסטע צדיקים. יעצט זעמיר ווייטער גיין. כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך. ס'איז דא איינער וואס ער הייסט יעקב בלוי מודיעין עילית. דאס איז מסתמא רבי עמרם'ס אן אייניקל בלוי.

מ'האט געהרג'ט, געטאטשט קינדער, מ'האט אים גענומען צו די פאליס און מ'האט אים איינגעזעצט אויף זעקס יאר. עניוועי, ער האט געזען נאך דריי יאר אז ס'איז זייער נישט גוט דארט אין די תפיסה, האט ער זיך מיישב געווען, ער איז ארויף אויפן דאך און ער האט געגעבן א דזשאמפ אראפ און ער איז געהארגעט געווארן. כן יאבדו כל אויביך השם. ס'איז געקומען אמאל א איד צום נודע ביהודה און ער האט געזאגט, ווייסט רבי, כ'האב ש. אלע עבירות שבתורה עובר געווען, זאגט ער אחוץ איינס, מאבד עצמו לדעת האב איך נישט עובר געווען, זאגט דער נודע ביהודה פאר דעם מענטש, דו קענסט נישט עובר זיין מאבד עצמו לדעת, ווייל אז דו שטארבסט, אז דו הרג'סט דיך, איז עס א מצות עשה פון וביערת הרע מקרבך, און דאס זעלבע אויך, דער יעקב בלוי האט געטון צו דער זאך, ער האט געגעבן א טאנץ אראפ, און א גוטן טאג ס'נישט דא מער קיין יעקב בלוי און ער איז געהארגעט געווארן. בקיצור ער וואלט עס נאר געדארפט טון פאר ער האט געטאטשט די קינדער וואלט ער געטון א גוטע זאך. אזוי ווי ס'איז ידוע ס'איז געווען זייער א אינטערעסאנטע מצבה ס'איז געשטאנען אזוי איש ישר עשה עת בואו פה ווען ער איז געקומען דא אין דר'ערד אריין האט ער געטון די בעסטע זאך יעצט איז שוין נישט קיין גרויסע נפקא מינה קאלן זיי מיך אפ פון ארץ ישראל איר זעהט פארוואס ס'איז ניט גוט אז מ'זעצט איין אין תפיסה זאג איך אים קודם כל האט דאך אים קיינער נישט געהייסן זאל שפרינגען. קיינער האט דאך אים נישט דאס געזאגט, און צווייטנס האב איך דאך אים נישט איינגעזעצט, ס'האבן דאך אים איינגעזעצט מענטשן וואס האבן געפרעגט רבנים, און דריטנס וויל איך דיר זאגן, פארוואס האסטו אזוי רחמנות אויף דער איז געשטארבן ווייל ער האט איבערגעלאזט זעקס קינדער, די קינדער וועם ער האט מאלעסטעט גייען נישט איבערלאזן קיין קינדער אויך נישט און זיי גייען זיך אויך נעמען דאס לעבן נאך אין א יונגערערן גיל ווי ער, סא זייטס נישט אזוי דערשראקן און זייטס נישט אזוי פול מיט רחמים. עניוועי, אונז האלט מיר ווייטער אן אז יעדן קינד וואס מען מאלעסטעט דארף גיין צו די פאליס, מען דארף איינזעצן דעם פארברעכער, און אפילו ווען ער דזשאמפט צו גארנישט, ענד דעטס איט, מען דארף זיי אראפ נעמען פון סאסייעטי. יעצט אויב וועט עס ארויף גיין אויף קול מבשר אויף וואן טו וואן טו פאר פאר פאר וואן וואן זירא זירא עט עטס אויסהערן די אדווערטייזמענט נאר מען טוט עס אריינקלאפן וואן וואן טרי עט עטס הערן. מען האט נאר געוואלט אריינכאפן א קינד. קודם האב איך געוואלט וויסן פון וואנט ווייסטו מען האט געוואלט? ווען מען וואלט אים נאר געוואלט פארוואס וויאזוי ווייסט מען? איינער האט אמאל געזאגט פארן רב חיים האט אים געוואלט געבן א פראסק, פרעגט דער רב פון וואנט ווייסטו ער האט געוואלט, זאגט ער ווייל ער האט מיר געגעבן, פרעגט ער נו פארוואס זאגסטו ער האט געוואלט, זאגט ער ווייל ווען ער וויל נישט געט ער נישט, פון וואנט ווייסטו ער האט געוואלט אריינכאפן דאס קינד ווייל ער האט אים אריינגעכאפט, לויט ווי איך הער זאגן איך נעם פיר און א האלב דיסקלעימערס אז ער האט אים אפילו ארויסגעווארפן אן ארויפגעצויגן די הויזן, אריינגעכאפט, מאלעסטעד און ארויסגעווארפן נאקעט ווייל זיי ווערן צו צומישט די חברה. סאו וואס גייסטו יעצט טון? גייסט מינימייזן דעם חטא און ממילא וועט מען נישט דארפן אזוי וואטשן די קינדער, ממילא הייסט עס א סעיף קאמיוניטי, מען קען נעמען זיבן הונדערט פֿופֿציק טויזנט דאלער פאר אן אפארטמענט אדער דרײַ טויזנט דאלער רענט פלאס וואס מען באקריגט פון סעקשן עיט און ממילא פארן מיר אונז גוט, אונז האמיר א לעבעדיגע קאמיוניטי, אבער וואס טוסטו מיט דעם? דו הרג'סט אוועק די קאמיוניטי, ער האט נישט געוואלט, איך הער זאגן ער האט אים אריינגעכאפט, מען האט אים געהאלטן דארטן א שטיק צייט אויך, און לויט ווי איך הער זאגן, איך ווייס שוין נישט וויפיל אמת עס ליגט, אז ער האט אים ארויסגעווארפן מיט אראפגעצויגענע הויזן ווייל ער האט נישט געהאט קיין צייט עס ארויפצוציען, סאו דאונט מינימייז, ביקאוז יור קילינג די קאמיוניטי. יעצט איך שטעל דא ארויף. צוויי ווערזשענס פון קול מבשר ווי מען צעוואסערט אלעס, וועגן דעם הייסט ער קול מבשר. ער צעוואסערט אלעס. דא עט עטס הערן ווערזשען נאמבער וואן און נאכדעם ווערזשען נאמבער טו, ווייל מען האט שוין געהייסן מען זאל מאכן א שווייג. זונטאג שמיני איינס פֿערציק נאכמיטאג די פאליציי און שומרים אין וויליאמסבורג פארשן אויס א אינצידענט ווי א פארברעכער האט געזוכט צו פארכאפן א קינד אויף פלאשינג ביי נאסטראנד עוועניו. לויט די יעצטיגע באריכטן האבן אינגעלייט געזען ווי א ערל האלט א עלף יעריג אידיש קינד אין די האנט און נאכדעם וואס די קינד האט געשריגן פאר הילף האט אים די ערל אראפגעלייגט און איז אנטלאפן, די קינד איז ברוך השם נישט געשעדיגט געווארן, און די פאליציי מיט שומרים זוכן אין די געגנט פאר קעמערעס. זונטאג שמיני, צען מינוט נאך צוויי נאכמיטאג, ווייטערדיגע באריכטן איבער די פאניק פון א מעגליכע קידנעפינג פארזוך אין וויליאמסבורג אויף פלאשינג ביי נאסטראנד עוועניו, נאכן איבערקוקן די קעמערעס זאגן יעצט די פאליציי און שומרים אז ס'איז ווארשיינליך נישט געווען קיין קידנעפינג פארזוך, די פארשוין איז בלויז געקומען אין לייכטע בארירונג מיט דאס קינד וואס האט דערשראקן די קינד און האט געשריגן פאר הילף, די פאליציי פארשן ווייטער אויס די אינצידענט.
יעצט ישיבה ווארלד ניוז האט ארויפגעשריבן אז ס'איז געווען א פארטא ריקער, ער האט שוין געכאפט אז ס'איז געווען א פארטא ריקער ווייל דעמאלטס פארשטייסט עט דאך אראפגיין די חשד אז ס'האט עס געטון א רעבישער חזר מיט א גע'מל'עטע ערווה. זיי טענה'ן אז ס'איז גאר געווען א פארטא ריקער, זיי זאגן ער האט אים אנגעכאפט דאס יונגל אינמיטן די גאס, איך וואלט געוואלט זעהן וועלכער מענטש כאפט אן א יונגל אינמיטן א גאס און קיינער האט נישט געשריגן, דער תשב"ר באס דרייווער האט דאך עס געזעהן, ווי איז ער געווען? נאר די תירוץ איז עבדים היינו לפרעה במצרים, אונז זעמיר געווען קנעכט צו פרעה. ויוציאנו השם משם, און אונז זעמיר צוריק געגאנגען, און וועגן דעם זיצן מיר אין דער ערד, ווייל דער אייבערשטער זאגט אזוי, פון דעם גלות וואו איך האב דיך אריינגעשטעלט וועל איך דיך ארויסנעמען, אבער פון דעם גלות וואו דו האסט דיר אליין געמאכט, אין דעם מוזטו דיך אדער אליין ארויסנעמען אדער בלייבסטו אויף אייביג. וועגן דעם זענען געווען אינגאנצן צוואנציג פראצענט וואס זענען ארויס פון מצרים, וחמושים און א פיפטל, די איבעריקע זענען געשטארבן, אויסגעשטארבן אין מצרים. און אזוי גייט זיין ביי די גאולה העתידה. איינער האט אמאל געפרעגט א שווערע קשיא פונעם ראגאטשאווער גאון, אבער עס איז געווען א ליצנות, דער ראגאטשאווער גאון דאך געווען א מח עצום, זאגט ער אים קוק אריין אין הגהות הב"ח אין מסכת עירובין דף ק' עמוד ב', וועסטו זען וואס דארטן די גאנצע זאך, און יענער פרייט זיך ער גייט נאכקוקן, זעט ער ווי א קי קומט ארויס פון די שטאל. דאס איז וואס אונז זעמער, קיען אין א באקס אין א צמצום. יעצט. טאמער מיינט עטס אז דאס איז שוין די ענדע פון די גאנצע סטארי, אה, ס'איז נאך ווייט פון די ענדע, עטס ווילטס הערן די אמת'דע ענדע, יע, נאו איים גאנא טעל יו די טרוט, דער בהמה, דער טאטע, שטאטס ער זאל זאגן זיין זוהן, קום יעצט שוין פאר טערעפי, דו ביסט מאלעסטעד, און עס גייט דיך בארירן, האט ער געזאגט ניין, גיי אויפן באס און פאר ווייטער, פאר אין חדר אריין. יעצט, איך גלייב, איך בין נישט זיכער, נאר דער יונגע גייט, איך נעם זעכצן א האלב דיסקלעימערס, ער גייט אין די תלמוד תורה וואס ס'הייסט תשבר, יעצט טאמער איז עס אמת, זאל יעדער טאטע וואס האט א קינד אין תשבר וויסן אז ער איז מסוכן לציבור, פארוואס? ווייל מ'האט אים אויסגעלערנט וויאזוי מ'באנוצט די ערבה אנאפראפריעט, און ער גייט עס שוין יעצט אנהייבן צו נוצן אויף אנדערע אויכעט. ווייל דאס איז די פראבלעם ווען מען מאלעסטעט א קינד, ער גייט עס יעצט אנהייבן צו נוצן אויף זיינע חברים, ער האט שוין א סיקרעט וואס ער גייט נאך פארטרויען פאר זיין קלאס יעדן טאג פאר אן אנדער קינד, סאו אויב דאס קינד גייט אין חדר אן א טערעפי איז יעדער אין די תלמוד תורה קודם אין זיין כיתה און נאכדעם אין עלטערע כיתות און נאכדעם אין יונגערע כיתות, יעדער איז מסוכן אז ער זאל נישט ווערן חלילה.

שלאגסט דיך מיטן דבר השם, ס'איז נאר געזאגט געווארן דורך נחום ראזענבערג ווייל די אנדערע רבנים זענען איינגענומען א שטומעניש, ושאינו יודע לשאול את פתח לו, מ'מוז אים עפענען דאס מויל פאר די רבנים. עניוועי, דאס איז אן עמורדזשענסי, אבער ס'וועט נאך קומען די וואך א שיעור אם ירצה ה'. פאר די ווער ס'האט קינדער, כ'מיין אז ער איז געגאנגען אין תשבר, כ'בין נישט זיכער, כ'האב געוואטשט אבער כ'ווייס נישט, טאמער איז ער געגאנגען אין סאטמארער חדר זענען אפאר טויזענט קינדער אין דזשעפערדי, איז דאס איז וואס ס'גייט געשען. אקעי, דאס איז נאר געווען אן עמורדזשענסי, צוגעלייגט ס'קומט נאך א שיעור די וואך אם ירצה ה'.